בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף לד, מיר הייבן אן דף לד עמוד א', ביי די משנה אונטן די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, שלושה מינין אסורים בנזיר, ס'דא דריי זאכן וואס א נזיר טאר נישט טון דריי איסורים איז דא ביי א נזיר, וועלכע דריי האבן מיר שוין געזען, הטומאה, והתגלחת, והיוצא מן הגפן, זאגט יעצט די משנה, וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה, פשט, פון א גפן קומט דאך ארויס כל מיני זאכן, ווי דער פסוק אליין רעכנט אויס, ס'איז דא וויין, ס'איז דא אלטע וויין, ס'איז דא חומץ, ס'איז דא די טרויב אליין, ס'איז דא די שאלאכץ, ס'איז דא די קערעלע, אלע די זאכן שטייט אין פסוק, איז אלע זאכן צוזאמען זענען זיך מצטרף ווי מ'האט שוין זעהן די שיעור פון עסן טרויבן למשל איז א כזית, אויב א נזיר עסט א כזית איז ער חייב מלקות, איז אפילו ער האט צוזאמגעשטעלט פון אפאר מינים ער האט געגעסן אביסל קערעלעך, אביסל שאלאכץ, אביסל טרויבן, זענען זיי זיך אלע צוזאמען מצטרף לכזית, און די נזיר קריגט מלקות פשט מדארף נישט עסן א באזונדערע כזית פון יעדן מין. זאגט יעצט די משנה, ואינו חייב עד שיאכל מן הענבים כזית, פשט ביי די שיעור אכילה איז די שיעור א כזית אז מ'עסט א כזית קריגט מען מלקות, אבער ווען סקומט צו טרינקען זאגט די משנה אן אנדערע שיטה, משנה ראשונה אומרת עד שישתה רביעית יין, פשט די משנה ברענגט דא א משנה ראשונה, פשט אז אין די צייטן פון די משנה דא איז שוין אויך געווען א משנה ראשונה וואס די שיטה האלט אז ווען סקומט צו טרינקען איז טרינקען איז א אנדערע שיעור טרינקען איז נישט קיין כזית, נאר טרינקען איז די שיעור א רביעית, אזוי זאגט די משנה ראשונה, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און רבי עקיבא זאגט, אפילו אם שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית חייב, אז אפילו מען האט איינגעווייקט א ברויט אין וויין און ס'איז דא לצרף א כזית איז מען חייב, וואס מיינט רבי עקיבא צו זאגן? איז צוויי זאכן מיינט רבי עקיבא צו זאגן, קודם כל, רבי עקיבא קריגט זיך דא אויף די משנה ראשונה, די משנה ראשונה האט געזאגט ווען ס'קומט צו טרינקען איז די שיעור א רביעית, אויף דעם זאגט רבי עקיבא ניין, אויך ביי טרינקען איז די שיעור א כזית, חוץ פון דעם זאגט דא רבי עקיבא אן אנדערע חידוש אז היתר מצטרף לאיסור, פשט מ'דארף נישט די גאנצע כזית זאל זיין פון וויין, נאר אפילו מ'עט נעמען א ברויט מ'עטס איינווייקן אין אביסל וויין און צוזאמען איז עס א כזית, איז זיך די היתר מצטרף לאיסור, און מ'איז אויך חייב. זאגט יעצט די משנה ווייטער, וחייב על היין בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמם, ועל החרצנים בפני עצמם, ועל הזגים בפני עצמם, מ'איז חייב באזונדער אויף די טרויבן, אויף די וויין, אויף די חרצנים, די זגים, איינער איינס מיינט שאלאכץ איינס מיינט א קערעלע מ'עט שוין זעהן, אבער עכ"פ די משנה מיינט דא צו זאגן צוויי זאכן, קודם כל מיינט די משנה צו זאגן אז טאמער איינער למשל האט געגעסן א כזית טרויבן, א כזית קערעלעך, און א כזית שאלאכץ. איז קודם כל זאגט דא די משנה ער קריגט דריי מאל מלקות. חוץ פון דעם, וואס די משנה מיינט דא ארויסצוברענגען, איז אז זאלסט נישט מיינען אז מען דארף עסן פון אלעמען צוזאמען. אויף יעדעס איינס באזונדער איז דא מלקות. פשט איינער עסט א כזית טרויבן זאלסט נישט מיינען מען דארף יעצט אויכט האבן שאלאכץ, אדער אויכט האבן קערעלעך. ניין. אויף יעדעס איינס באזונדער איז אויך דא מלקות, אזוי זאגט די תנא קמא, ר' אלעזר בן עזריה אומר, ער קריגט זיך, און ער זאגט, אין חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג, ר' אלעזר בן עזריה האלט אז ווען סקומט צו חרצנים און זגין, צו שאלאכץ מיט די קערל, דארט איז מען נישט חייב טאמער א מענטש עסט למשל א כזית שאלאכץ אדער א כזית קערעלעך, נאר מען דארף זיי עסן צוזאמען,

פשט די חרצנים איז די שאלאכץ און די זגים איז די קערעלעך, דברי רבי יהודה, אזוי זאגט רבי יהודה, רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך און ער זאגט פונקט פארקערט, און ער געבט נאך א משל, שלא תטעה, זאלסט נישט מאכן א טעות זיך צו פארמישן, איז כזוג של בהמה החיצון זוג והפנימי ענבל, פשט די גלעקל וואס ליגט אויף א בהמה וואס גלעקעוועט וואס מאכט קולות, איז וויאזוי הייסט די אינדרויסענדיגסטע חלק פונעם גלעקל? א זיג! די אינעווייניגסטע חלק הייסט א ענבל. איז על כל פנים אז מ'זעהט דא די אינדרויסענדיגסטע חלק איז א זוג. זאגט רבי יוסי אזוי איז צו געדענקען אויך אז די אינדרויסענדיגסטע חלק פונעם טרויב די שאלאכץ דאס איז די זגים, און די קערעלעך דאס איז די חרצנים. זאגט די הייליגע גמרא. איז אזוי, איידער מ'הייבט דא אן לערנען דעם סוגיא עמיר מאכן א הקדמה כללית וואס אזוי עט מען פארשטיין בעסער סיי די בלאט און סיי נעקסטע בלאט. איז בעצם כידוע מ'זאגט יעדן טאג ביי שחרית. רבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת בהן אז רבי ישמעאל האט געדרשנט די תורה מיט דרייצן מידות. יעצט וואס איז דאס די דרייצן מידות? די דרייצן מידות איז טייטש אז רבי ישמעאל האט זיך באנוצט מיט די מידות מיט די כלים צו דרש'נען די תורה, מיט קל וחומר'ס, מיט גזירה שוות, די אלע די גאנצע רשימה וואס ער רעכנט דארט אויס. יעצט, אוודאי איז דא אסאך מער כלים פון דעם, ס'דא אסאך מער מידות פון דעם, ס'דא כל מיני ברייתות אין ש"ס וואס דארט ווערט דערמאנט מער מידות, למשל סמוכין, משלים, נוטריקון, גמטריאות, ס'דא כל מיני וועגן וואס מ'קען דרש'ן די תורה, רבי ישמעאל האט גענוצט די דרייצן. יעצט, פון די מידות וואס מ'זעהט וואס רבי ישמעאל רעכנט ארויס, איז כלל ופרט, מפרט וכלל, כלל ופרט וכלל. פשט רבי ישמעאל האט געדרש'נט די תורה מיט אן אופן פון כלל ופרט. אבער וואס? ס'דא אנדערע תנאים און אנדערע שיטות וואס האבן נישט גענוצט די כלים פון רבי ישמעאל, זיי האבן נישט געדרש'נט די תורה מיט אן אופן פון א כלל ופרט, נאר זיי האבן געדרש'נט די תורה מיט אן אופן פון ריבוי ומיעוט ווי מ'עט שוין מסביר זיין, און ממילא לאמיר קודם אריין גיין אין די מידות וואס רבי ישמעאל האט גענוצט, אין די מידות פון כלל ופרט, און שפעטער עט מען מסביר זיין די מידות פון ריבוי ומיעוט, איז אזוי, כלל ופרט, מען זעט דאך רבי ישמעאל זאגט ס'דא א כלל ופרט, א פרט וכלל, און א כלל ופרט וכלל, וואס דארט זאגט רבי ישמעאל אי אתה דן אלא כעין הפרט, איז וואס זענען די זאכן, איז קודם כל כלל ופרט, כלל ופרט אז סשטייט אין די תורה א כלל, און נאכדעם שטייט אין די תורה א פרט, איז די דין איז, אויב מען נוצט די כללים פון כלל ופרט, איז די דין איז אין בכלל אלא מה שבפרט, פשט אז עס שטייט אין די תורה א כלל און נאכדעם א פרט, מעקט די פרט אויס די כלל, די צווייטע מעקט אויס די ערשטע, כאילו ס'עקזיסטירט נישט, און מען זאגט אין בכלל אלא מה שבפרט, מען זאגט אז די תורה האט געמיינט נאר די פרט אליין. איי פארוואס איז געשטאנען אין די תורה א כלל, די תורה וואלט דאך געקענט שרייבן נאר א פרט און דא ענדיגן, איז ווי תוס' איז מסביר בהמשך. אז די סיבה איז ווייל ווען די תורה וואלט נאר געשטאנען א פרט וואלטן געקומען שפעטער די חכמים און גענוצט כל מיני לימודים גזירה שוות מיט קל וחומר'ס מיט בנין אבות צו מרבה זיין נאך זאכן אויפן פרט איז כדי מען זאל דאס נישט טון האט די תורה געשריבן א כלל און נאכדעם א פרט כדי זאלסט וויסן אז איך מיין דעם פרט און דעם פרט אליין דאס איז ווען ס'שטייט אין די תורה א כלל און נאכדעם א פרט ווייטער די נעקסטע מידה פרט וכלל. ווען ס'שטייט אין די תורה א פרט און נאכדעם א כלל, איז נעשה כלל מוסיף על הפרט פשט ווייטער, מ'זאגט די צווייטע מעקט אויס די ערשטע, די כלל מעקט אויס די פרט, און ס'איז מרבה אלעס מ'רעכנט זיך נאר מיטן כלל נישט מיטן פרט. און ווייטער, תוספות שמועסט אויס אויב אזוי פארוואס דארף שטיין א פרט פארן כלל? דייקא זאלסט וויסן אז זאלסט גארנישט ממעט זיין, נוצט נישט קיין לימודים דא צו ממעט זיין זאכן, ניין, די תורה איז מקפיד אז ס'זאל זיין פונקט ווי די כלל, מען זאל כולל זיין אלעס וואס שטייט אינעם כלל. דאס איז די מידה פון פרט וכלל. שפעטער איז דא א כלל ופרט וכלל. די תורה שרייבט א כלל, נאכדעם א פרט, און נאכדעם נאך א כלל, וואס דאס איז בעצם צאמגעשטעלט פון די ביידע פריערדיגע מידות. אין א כלל ופרט וכלל ליגט דאך דא סיי א כלל ופרט, און סיי א פרט וכלל, איז ווי אזוי דרש'נט מען דאס? איז זאגט די ברייתא דרבי ישמעאל וואס מ'זאגט יעדן אינדערפרי אי אתה דן אלא כעין הפרט פשט דא זאגט מען אז מ'איז מרבה זאכן אבער מ'איז נישט מרבה אלעס מ'איז מרבה נאר זאכן כעין הפרט און די באקאנטע דוגמא דערצו איז דאס וואס שטייט אין פסוק אין פרשת תרומה ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה איז ועשית מנורת דאס איז א כלל שטייט אין תורה מ'זאל מאכן מנורה שטייט נישט פון וואס שפעטער שטייט זהב טהור איז א פרט די תורה זאגט ס'זאל זיין פון גאלד איז בעצם טאמער די פסוק וואלט זיך דא אפגעשטעלט וואלט מען געזאגט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, די מנורה מוז זיין פון גאלד, קענסט נישט נוצן אנדערע זאכן. אבער וואס די תורה שטעלט זיך נישט אפ דא, שטייט ווייטער מקשה תעשה המנורה, שטייט ווייטער א מנורה שטייט נישט פון וואס מ'זאל עס מאכן, פשט אונז האמיר דא א כלל ופרט וכלל, איז לויט די מאן דאמרים אז מ'דרשנ'ט טאקע די תורה אויף אזא אופן, דרשנ'ט מען דא כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, פשט מ'קען דא מוסיף זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט, וואס איז די פרט? גאלד, איז מען מוסיף אלעס וואס איז אזוי ווי גאלד, וואס איז אזוי ווי גאלד? אייזן, פשט פון דא לערנט מען ארויס, אז מען קען מאכן די מנורה פון יעדע סארט אייזן, דאס איז כלל ופרט וכלל. שפעטער איז דא נאך א לימוד וואס ר' ישמעאל רעכנט עס נישט אויס, און טאקע ס'איז דא וואס מוטשען זיך פארוואס, וואס דאס איז פרט וכלל ופרט, פשט קודם א פרט נאכדעם א כלל נאכדעם נאכאמאל א פרט, וואס ווייטער דאס איז צאמגעשטעלט פון א פרט וכלל און א כלל ופרט, און מילא ווי מ'עט זעהן די סוגיא אז דאס איז פונקט ווי א כלל ופרט וכלל, פשט אזוי ווי כלל ופרט וכלל איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, די זעלבע זאך פרט וכלל ופרט. איז אויכעט אי אתה דן אלא כעין הפרט, איז נאכאמאל בקצרה מען איבערחזר'ן די אלע זאכן די אלע לימודים, כלל ופרט איז אין בכלל אלא מה שבפרט פשט די פרט מעקט אויס די כלל, פרט וכלל איז די צווייטע די כלל מעקט אויס דעם פרט, שפעטער כלל ופרט וכלל און פרט וכלל ופרט זענען ביידע די זעלבע און אי אתה דן אלא כעין הפרט, יעצט סוף סוגיא וועט מען זעהן אז ס'יא דא איין קליינע נפקא מינה צווישן כלל ופרט וכלל און פרט וכלל ופרט, אבער דאס איז מיר לאזן סוף סוגיא. יעצט דאס איז אלעס טאמער מען דרש'נט די תורה מיט אן אופן פון כלל ופרט, אבער וואס? ס'איז דא אנדערע תנאים וואס האבן נישט געלערנט ווי רבי ישמעאל, נאר זיי האבן געדרש'נט די תורה מיט אן אופן פון ריבוי מיעוט. וואס מיינט דאס ריבוי מיעוט? איז ווי תוספות איז מסביר די יסוד, די יסוד החילוק צווישן כלל ופרט און ריבוי מיעוט, אז בעצם מען נוצט די זעלבע ווערטער די זעלבע פסוקים נאר אנשטאט עס רופן כלל ופרט רופט מען עס ריבוי מיעוט, פארוואס? ווייל די מאן דאמרים וואס נוצן ריבוי מיעוט, קוקן נישט אן, למשל שטייט אין פסוק האט מען געזען שטייט א כלל און נאכדעם א פרט, מעקט די פרט אויס די כלל, איז דער וואס דרשנ'ט ריבוי מיעוט האלט נישט אז ס'איז דא אזא זאך אז די צווייטע מעקט אויס די ערשטע, נאר וואס? די ערשטע איז א ריבוי, די כלל איז א ריבוי, די פרט איז א מיעוט, דארף מען זיך רעכענען מיט ביידע, ס'איז דא א ריבוי מיט א מיעוט, איז מען מרבה געוויסע זאכן איז מען ממעט געוויסע זאכן, דאס איז די יסוד המחלוקת צווישן כלל ופרט און ריבוי מיעוט, איז לאמיר צונעמען דא די מאן דאמרים וואס האלטן ריבוי מיעוט וויאזוי דרש'נען זיי טאקע ריבוי מיעוט, איז אזוי, טאמער ס'שטייט אין די תורה א כלל און נאכדעם א פרט, האבן מיר דאך געשמועסט לויט די מאן דאמר אז מען דרשנ'ט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, אבער לויט די מאן דאמר וואס דרשנ'ט עס אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט, וואס אזוי ווי מען האט דאך געשמועסט, ער האלט נישט אז די צווייטע מעקט אויס די ערשטע, אז די פרט מעקט אויס דעם כלל, און ממילא מוז מען זיך רעכענען מיט ביידע, איז דא איז די דין, אי אתה דן אלא כעין הפרט, פשט מען קען מרבה זיין געוויסע זאכן וואס זענען מעין הפרט, דאס איז ווען ס'איז דא א ריבוי און דערנאך א מיעוט, אדער אין אנדערע ווערטער א כלל און דערנאך א פרט, וואס איז פארקערט, ווען ס'איז דא א מיעוט, און דערנאך א ריבוי, איז לויט ר' ישמעאל האט מען געזען, דאס ווערט גערופן א פרט וכלל, איז נעשה כלל מוסיף על הפרט, פשט מען מעקט אינגאנצן אויס די פרט, כאילו עס עקזיסטירט נישט, אבער לויט די מאן דאמרים וואס דרש'נען ריבוי מיעוט, האט מען דאך געשמועסט, גארנישט מעקט נישט אויס גארנישט, און ממילא ווען ס'איז דא א מיעוט און דערנאך א ריבוי, קען נישט די ריבוי אויסמעקן די מיעוט, אבער בכל זאת ס'שטייט נאכן מיעוט, און ממילא דער מאן דאמר האלט אז מ'איז מוסיף אלעס, פשט מען קען אלעס מרבה זיין, חוץ איין זאך, דארפסט דיך אויסקלויבן איין זאך, וואס דאס וועסטו ממעט זיין, דאס איז טאמער שטייט קודם די מיעוט, און נאכדעם די ריבוי. ווייטער וואס איז טאמער עס איז ריבוי מיעוט ריבוי, פשט קודם א ריבוי נאכדעם א מיעוט נאכדעם נאך א ריבוי, איז דא איז דאס פונקט ווי עס וואלט ווען געשטאנען נאר מיעוט ריבוי, פשט מ'איז מרבה אלעס חוץ איין זאך, ווי למשל טאקע דעם פסוק וואס מ'האט פריערט גענוצט, ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה, איז דער מאן דאמר דרשנ'ט עס אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט ריבוי, איז פשט מ'איז מרבה אלעס חוץ איין זאך, איז דער מאן דאמר האלט טאקע אז מ'קען מאכן די מנורה פון אלעס חוץ פון פון חרס. איי ווי תוס' פרעגט בהמשך, אויב אזוי פארוואס דארף שטיין די ערשטע ריבוי? טאמער ריבוי מיעוט ריבוי איז פונקט ווי מיעוט ריבוי, וואס דארפסטו די ערשטע ריבוי? וואלט געקענט שטיין אין די תורה פשוט מיעוט ריבוי, און כ'וואלט געוואוסט מ'קען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך. איז ווי תוס' איז טאקע מסביר אז אין הכי נמי, מ'דארף נישט דעם ערשטן ריבוי, נאר וואס דאס איז די דרך פון שרייבן, דאס איז די דרך פון רעדן, פארדעם שטייטס אין די תורה. למשל ביי א מנורה שטייט ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה, איז די ערשטע ועשית מנורת איז די ריבוי די כלל, דאס די דרך צו שרייבן פאר א פרט שרייבט מען א כלל, אבער אין הכי נמי ס'איז נישט מעלה ס'איז נישט מוריד, און מ'איז מרבה אלעס חוץ איין זאך, דאס איז ריבוי מיעוט ריבוי, ווייטער וואס איז פארקערט, מיעוט ריבוי מיעוט, אז שטייט קודם א מיעוט נאכדעם א ריבוי נאכדעם א מיעוט, איז דא, לויט ר' ישמעאל האט מען געזעהן, איז כלל ופרט וכלל, און פרט וכלל ופרט, איז ביידע די זעלבע, אבער לויט די מאן דאמרים איז נישט דא אזא זאך אז מען דרשנ'ט א פסוק אויף אן אופן פון מיעוט ריבוי מיעוט, פארוואס? איז ווי תוס' איז מסביר, ווייל לאמיר זאגן מען וועט יא זאגן לויט די מאן דאמרים אז פונקט ווי מען דרשנ'ט ריבוי מיעוט ריבוי, דרש'נט מען אויך מיעט ריבי מיעט, אז וואס אז מ'איז מרבה אלעס חוץ איין זאך, אבער אויב אזוי עט צוריק שווער ווערן די פריערדיגע קשיא, ווייל פריערט ווען מ'האט געדרש'נט ריבי מיעט ריבי אז מ'איז מרבה אלעס חוץ איין זאך האט מען געפרעגט פארוואס דארף מען די ערשטע ריבי, האט מען געענטפערט ווייל אזוי איז די דרך צו שרייבן, איז דא עט מען פרעגן די זעלבע קשיא, פארוואס דארף די תורה שרייבן מיעט ריבי מיעט, לאז אויס דעם צווייטן מיעט, בלייבסטו מיט א מיעט ריבי, קענסטו אלעס מרבה זיין חוץ איין זאך, וואס דארפסטו די צווייטע מיעט, אבער וואס איז דא די פראבלעם, דא קען מען נישט ענטפערן די זעלבע תירוץ ווי פריערט, פארוואס ווייל קענסט נישט זאגן אזוי איז די דרך צו שרייבן, צוצולייגן נאך א מיעוט נאכדעם וואס ס'שטייט א ריבי, ס'איז נישט די דרך וואס די תורה דארף צולייגן א מיעוט, און מילא דא איז נישטא קיין ברירה, מ'קען נישט דרש'נען מיעוט ריבי מיעוט אזוי ווי מ'דרש'נט ריבי מיעוט ריבי, מ'קען נישט דרש'נען די תורה אויף אזא אופן, איז וואס טוט מען ווען ס'שטייט אין די תורה א מיעוט ריבי מיעוט לויט די מאן דאמרים, איז האבן זיי צוויי ברירות ווי מ'עט זעהן אין די סוגיא, איין ברירה האבן זיי, זיך אן עצה צו געבן מיטן צווייטן מיעוט. פשט שטייט מיעוט, ריבי, מיעוט, געב זיך אן עצה מיט די צווייטע מיעוט, ניץ עס אויף אן אנדערע דרשה, בלייבסטו איבער נאר מיט א מיעוט ריבי, און יעצט קענסטו מרבה זיין אלץ חוץ איין זאך. אבער, טאמער מען קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט'ן צווייטן מיעוט, איז נישט דא קיין ברירה, און די מאן דאמרים וועלן אויך מודה זיין אז מען דרש'נט עס אויף אן אופן פון פרט וכלל ופרט, און אי אתה דן אלא כעין הפרט, איז נאכאמאל מסכם צו זיין, די אלע למידים, לויט די מאן דאמרים אז מען דרש'נט די תורה אויף אן אופן פון ריבי מיעוט, איז אזוי, טאמער שטייט ריבי מיעוט, האבן מיר געשמועסט דאס איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, פשט מ'איז מרבה אלע זאכן וואס זענען גלייך צו מיעוט, טאמער שטייט מיעוט ריבי, דעמאלטס קען מען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, טאמער שטייט ריבי מיעוט ריבי, איז אויך די זעלבע זאך, מען קען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, און טאמער שטייט מיעוט ריבי מיעוט, קען מען נישט אזוי דרש'ן די תורה, אדער מען געט זיך אן עצה מיטן צווייטן מיעוט דעמאלטס קענסטו מרבה זיין אלץ חוץ איין זאך, אדער מען וועט עס דארפן דרש'ענען אויפן אופן פון פרט וכלל ופרט, און אי אתה דן אלא כעין הפרט, קענסט נאר מוסיף זיין זאכן וואס זענען גלייך צום פרט. איז אזוי זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה שלושה מינין אסורין בנזיר הטומאה וכו', די משנה האט געזאגט איינע פון די זאכן וואס א נזיר טאר נישט טון וואס איז אסור, איז היוצא מן הגפן, זאגט די גמרא, היוצא מן הגפן אין, גפן עצמו לא, איז משמע אז דווקא א זאך וואס קומט ארויס פון א גפן, גפן דאס איז די בוים, א זאך וואס קומט ארויס פון דעם, טאר די נזיר נישט עסן און טרינקען, אבער די בוים אליין, ווי למשל די בלעטעלעך, אדער טאמער ס'דא גאר א ווייעכע צווייגל, דאס מעג ער עסן. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כר' אלעזר, אונזער משנה גייט נישט ווי ר' אלעזר, וועלכע ר' אלעזר? דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר האלט אז אפילו עלין ולולבין במשמע, אז דאס וואס שטייט אין די תורה מכל אשר יעשה מגפן היין, מיינט אפילו די בלעטעלעך, אפילו די ווייעכע צווייגעלעך, טאר דער נזיר אויך נישט עסן. אזוי איז די גמרא מדייק פון דאס וואס שטייט אין די משנה היוצא מן הגפן, אז דווקא היוצא מן הגפן, אבער די גפן אליין נישט. זאגט יעצט די גמרא, איכא דאמרי לה אסיפא, ס'איז געווען וואס האבן דאס מדייק געווען פון די סיפא פון די משנה וואס איז געווען וואס האבן געהאלטן אז דאס וואס שטייט היוצא מן הגפן קענסטו נאכנישט מדייק זיין פון דעם אז בלעטלעך מיט צווייגלעך לאזט די משנה עסן ווייל קען זיין דאס הייסט אויך יוצא מן הגפן אבער פון די סיפא קען מען עס זיכער מדייק זיין פארוואס וואס שטייט אין די סיפא אין די סיפא שטייט אינו חייב עד שיאכל מן הענבים כזית דא שטייט ענבים מן הענבים אין מהגפן עצמו לא מתניתין דלא כר' אלעזר דתניא ר' אלעזר אומר אפילו עלין ולולבין במשמע זאגט יעצט די גמרא, במאי קא מיפלגי, וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן ר' אלעזר און די תנא קמא און די חכמים פון אונזער משנה? פארוואס האלטן די חכמים פון אונזער משנה אז א נזיר מעג עסן עלים ולולבים, און ר' אלעזר האלט אז מען טאר נישט? זאגט די גמרא, ר' אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי, רבנן דרשי כללי ופרטי, פשט ר' אלעזר דרשנ'ט די תורה אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט, און די חכמים פון אונזער משנה דרש'נען די תורה ביי אן אופן פון כלל ופרט. דאס טייטש אזוי, בעצם ווי מ'וועט שוין זען אין די פסוקים וואס ווערט דארט דערמאנט די אלע מאכלים די אלע משקאות וואס א נזיר טאר נישט עסן טאר נישט טרינקען, שטייט די פסוקים אויף אן אופן פון פרט וכלל ופרט. יעצט אזוי ווי מ'האט געשמועסט, פרט וכלל ופרט קען מען דרש'נען אי אתה דן אלא כעין הפרט. אבער מיעוט ריבוי מיעוט איז נישט דא אזא זאך. נאר וואס, אזוי ווי מ'האט געשמועסט דא צוויי ברירות. אדער ווערט מען פטור פונעם לעצטן מיעוט, מען נוצט עס אויף א צווייטן דרשה, און דעמאלטס קען מען עס דרש'ענען פשוט ווי א מיעוט ריבוי, אז מען קען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, אדער מען וועט עס טאקע מוזן דרש'ענען ווי א פרט וכלל ופרט, איז גייען מיר טאקע דא זען אז ר' אלעזר ווערט פטור פונעם לעצטן פרט, ער נוצט עס אויף אן אנדערע דרשה, און ממילא בלייבט ער איבער מיט א פרט וכלל, דהיינו א מיעוט ריבוי, אז ער קען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, איז לאמיר טאקע זען אינעווייניג, ר' אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי, איז אזוי, שטייט אין פסוק ביי נזיר קודם שטייט א פרט, מיין ושכר יזיר, דאס איז פרטים, מיעט, נאכדעם שטייט, מכל אשר יעשה מגפן היין, ריבה, שטייט דא מכל אשר יעשה, א כלל, קומט אויס אז האמיר א פרט וכלל, אדער אין אנדערע ווערטער א מיעוט ריבוי, וואס מיעוט ריבוי וויאזוי דרש'נט מען דאס, מ'קען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, מיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה כל מילי, מאי מיעט מיעט שבישתא, פשט, אונז זעמיר דא מרבה אלעס, אז וואס אז א נזיר טאר גארנישט נישט עסן, נישט נאר וויין נישט נאר טרויבן נאר גארנישט נישט אפילו די עלים ולולבים אויך נישט, חוץ איין זאך, וואס איז די איין זאך וואס ר' אלעזר איז טאקע מרבה ממעט דא, שבישתא, הארטע צווייגלעך וואס איז נישט אין מויל אריינצונעמען, דאס טאקע מעג די נזיר עסן אבער עלים ולולבים די ווייעכע, דאס טאר א נזיר נישט עסן ווייל מען דארשנט עס אויף אן אופן פון מיעוט ריבוי מען קען אלעס מרבה זיין. איי וואס טוט ר' אלעזר מיט די לעצטע פרט, די לעצטע פרט שטייט אין פסוק מחרצנים ועד זג, איז האבן מיר געשמועסט רבי אלעזר נוצט עס אויף אן אנדערע דרשה, וואסערע דרשה נוצט ער עס? איז וועלן מיר זעהן רבי אלעזר נוצט עס אויף די זעלבע דרשה וואס רבי אלעזר בן עזריה דרש'נט אין די משנה, מיר האבן געזעהן רבי אלעזר בן עזריה דרש'נט אין די משנה מחרצנים ועד זג איז עד שיהיו שני חרצנים וזג אחד, איז דאס נוצט רבי אלעזר די לעצטע פרט אן אנדערע דרשה אינגאנצן, קומט אויס ווייטער בלייבט אים א מיעוט ריבוי, קען ער מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, חוץ די הארטע צווייגלעך. דאס איז ר' אלעזר, ורבנן, די חכמים, זיי דרשי כללי ופרטי זיי דרש'נען די תורה אויפן אופן פון כלל ופרט וכלל, און ממילא האבן זיי דא א פרט וכלל ופרט, און זיי זענען טאקע מרבה אי אתה דן אלא כעין הפרט לאמיר זעהן, מיין ושכר יזיר איז טאקע א פרט, מכל אשר יעשה מגפן היין איז א כלל, נאכדעם שטייט נאך א פרט מחרצנים ועד זג, חזר ופרט, קומט אויס אונז האמיר דא פרט וכלל ופרט. אי אתה דן אלא כעין הפרט, פשט אונז קען מיר נאר מרבה זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט, וואס זענען די פרטים וואס שטייט דא ביי נזיר, מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, וועלכע מיני פרטים זעהט מען דא ביי נזיר, סיי פרי און סיי פסולת פרי, פשט אין פסוק ווערט דערמאנט סיי וויין און סיי עסיג, עסיג ווערט גערופן פסולת פרי, איז קען מען יעצט מרבה זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט, זאכן וואס זענען אזוי ווי די פרי אליין, און אזוי ווי די פסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי, זאכן וואס זענען גלייך צו פרי ופסולת פרי קען מען אויך מרבה זיין וואס ווי מ'וועט שוין באלד זען אז דאס מיינט צו זאגן בוסר, בוסר דאס איז נישט געצייטיגטע טרויבן, און אזוי אויך פארווערעמטע טרויבן. פארווערעמטע טרויבן איז אויך אין א געוויסע זין פסולת פרי, איז די אלע זאכן טאר א נזיר אויך נישט עסן אבער עלים ולולבין, עלים ולולבין קען מען דא נישט מרבה זיין ווייל עס דארף זיין כעין הפרט, עלים ולולבין זענען נישט כעין הפרט, און פאר דעם האלטן די חכמים אז א נזיר מעג עסן עלים ולולבין. איי פרעגט די גמרא, ווער זאגט אז דאס איז כעין הפרט, פשט, ווען אונז האמיר א פרט און אונז זוכן מיר דא זאכן וואס זענען כעין הפרט דארף מען קודם מגדיר זיין די פרט, איז דו האסט מגדיר געווען די פרט פרי ופסולת פרי, ווער זאגט זאגט די גמרא, אי מה הפרט מפורש פרי גמור, אף כל פרי גמור, פשט פארוואס האסטו מגדיר געווען די פרט פרי און פסולת פרי, וואס אויב אזוי קענסטו מרבה זיין כעין הפרט בוסר מיט ענבים מיט תולעים מיט פארווערעמטע טרויבן, אפשר זאג אנדערש, זאג אז אזוי ווי די פרט איז א פרי גמור, די זעלבע זאך יעדע זאך וואס איז כעין הפרט פשט יעדע פרי גמור עט מען מרבה זיין, וואס נישט? בוסר, בוסר איז נישט קיין פרי גמור, איז דאס זאל מען נישט מרבה זיין, בוסר זאל א נזיר מעגן עסן, ענבים מיט תולעים איז טאקע פרי גמור, אבער בוסר איז נישט. ווער זאגט דיך? ווער געט דיך א רעכט צו מגדיר זיין דער פרט ווי פרי און פסולת פרי אנשטאטס פרי גמור? זאגט די גמרא אז קענסט אזוי נישט זאגן, ווייל אמרת אם כן מה הניח לך הכתוב במשמעו שלא אמרו, פשט אויב אזוי בלייבט נישט איבער א זאך וואס שטייט נישט אין פסוק, מען וועט עס שוין מסביר זיין ווי תוס' איז עס מסביר, ענבים לחים ויבשים הא כתיבי, יין וחומץ הא כתיבי, הא אין עליך לדון כלשון אחרון אלא כלשון ראשון. פשט ווי תוס' איז מסביר די גמרא ענטפערט דא, איז אז אונז האמיר דאך דא א פרט וכלל ופרט, ס'איז דא צוויי מאל וואס שטייט פרטים אין די תורה, אויב אזוי ווען מען גייט דא מרבה זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט, דארף מען עס מגדיר זיין ווי צוויי פרטים, ווייל ס'איז דא דא צוויי פרטים דא פרט וכלל ופרט, איז קענסטו נישט מגדיר זיין די צוויי פרטים פרי גמור, פרי גמור דאס איז נאר איין פרט, אונז דארפן דא מגדיר זיין צוויי פרטים, איז נישט דא קיין ברירה דארף מען עס מגדיר זיין אזוי ווי מען האט עס פריער מגדיר געווען, פרי און פסולת פרי, וואס אויב אזוי קען מען טאקע מרבה זיין סיי ענבים מתולעים און סיי בוסר, אבער ווייטער עלים ולולבים, דאס איז נישט קיין פרי און נישט קיין פסולת פרי, און דערפאר האלטן די חכמים אז א נזיר מעג עסן עלים ולולבים. איי פרעגט די גמרא, און דאס איז א קשיא און א תירוץ, פשוט מגדיר צו זיין ווי אזוי כלל ופרט וכלל ארבעט, זאגט די גמרא, און מאחר שסופינו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחרצנים ועד זג? און ווי תוס' איז מסביר די קשיא, פארוואס שטייט מחרצנים ועד זג דאס די צווייטע פרט? פארוואס שטייט די צווייטע פרט נאכן כלל? פארוואס שטייט נישט די צווייטע פרט מחרצנים ועד זג צוזאמען מיט אלע פרטים וואס שטייט פריערט? פארוואס שטייט נישט פשוט אין די תורה א פרט מיט א כלל? פארוואס האט די תורה געזאגט פרט וכלל ופרט? זאגט די גמרא, און טאקע דא איז סך הכל די גמרא מגדיר די לימוד, זאגט די גמרא לומר לך, כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אי אתה רשאי למשכו ולדונו כעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסיף על הפרט, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר. פשט די תורה וויל אונז טאקע קומען לאזן הערן וויאזוי ס'ארבעט די לימוד, אז וואס? אז ווען ס'שטייט אין די תורה נאר א פרט מיט א כלל, דעמאלטס מעקט די כלל אויס די פרט, קענסט נישט דא דרש'נען כעין הפרט, דארפסט מרבה זיין אלעס, נאר ווען ס'שטייט אזויווי שטייט דא בנזיר, פרט וכלל ופרט, דעמאלטס איז מען נאר מרבה זאכן וואס זענען כעין הפרט, אזוי ווי מ'האט דא מרבה געווען. זאגט אונז די גמרא ווייטער, און די גמרא דא גייט מסביר זיין א שטיקל אין די פריערדיגע סוגיא וואס אונז האבן שוין מסביר געווען, אונז האבן עס אריינגעטייטשט אין די ווערטער, זאגט די גמרא אמר מר, מ'האט יעצט געזען, מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי, אז חכמים האבן געדרשנט פרט וכלל ופרט, אז כעין הפרט, אזוי ווי די פרט איז פרי ופסולת פרי, וואס אזוי ווי אונז האבן געשמועסט דאס איז די טרויבן מיט די חומץ, איז די זעלבע זאך איז מען מרבה אנדערע זאכן וואס איז אויך פרי ופסולת פרי דהיינו, בוסר מיט ענבים מתולעים איז דאס גייט די גמרא דא מסביר זיין, פרי מיינט עינבי טרויבן, פסולת פרי מאי היא חומץ מיינט חומץ, און וואס קומט עס מרבה זיין אף כל פרי מאי היא גוהרקי דאס איז בוסר, אף כל דפסולת פרי מאי היא אמר רב כהנא לאיתויי עינבי דכרין דאס איז די ענבים מתולעים די פארווערעמטע טרויבן, זאגט אונז די גמרא דרך אגב נאך א לימוד שטייט אין פסוק מחרצנים ועד זג וואס נעמט מען ארויס פון די ועד זג, אמר רבינא לאיתויי דבין הביניים, פשט טאמער א מענטש שיילט אפ א טרויב און נעמט ארויס די קערל און עסט נאר די פלייש פון די טרויב, איז דא וואלט געווען א הווה אמינא אז טאמער ער עסט א כזית פון דעם קריגט ער נישט קיין מלקות ווייל עס איז נישט קיין נארמאלע זאך צו טון, איז די ועד זג ס'שטייט מחרצנים ועד זג איז פשט אלעס אינצווישן די שאלאכץ מיט די טרויב ווערט אויך נכלל דא אין דעם איסור, פשט טאמער א נזיר עסט א כזית פון די פלייש פונעם טרויב קריגט ער אויכעט מלקות. זאגט יעצט די גמרא, און די גמרא גייט יעצט איבער'חזר'ן א גאנצע שטיקל ווארט פער ווארט פון די סוגיא וואס מען האט פריערט געזען,

און ער לערנט פון דעם אז מען דארף עסן צוויי חרצנים מיט א זג, קומט אויס אז ער האט נישט די צווייטע פרט, איז וויאזוי דרשנ'ט ער די פסוקים? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא, סבר לה כר' לוזר דדריש מיעט וריבה, אז ר' לוזר בן עזריה פון אונזער משנה האלט טאקע ווי ר' לוזר, וואס ר' לוזר האלט אויך ווי ר' לוזר בן עזריה אזוי מען האט פריערט געשמועסט, אז ר' לוזר ווערט פטור פונעם צווייטן פרט, פונעם צווייטן מיעוט, אזוי בלייבט ער איבער מיט א מיעוט ריבוי, און רבי אלעזר בן עזריה האלט אויך אזוי, און דערפאר נוצט ער טאקע די צווייטע פרט אויף אן אנדערע דרשה, ער בלייבט איבער אין די פסוק דארט מיט א מיעוט ריבוי, און ער איז מרבה אלעס חוץ פון הארטע צווייגלעך. אזוי זאגט די גמרא איין תירוץ, ואי בעית אימא. נאך א תירוץ זאגט די גמרא כרבנן, אז אוודאי רבי אלעזר בן עזריה פון אונזער משנה קען האלטן אויך ווי די חכמים, אבער פון דעסט וועגן, לויט די תירוץ האלט די גמרא אז ער קען ביידע ארויסנעמען פון די פסוק, פשט ער קען סיי נוצן די פסוק צו דרש'נען אז מען דארף צוויי חרצנים מיט א זג, און סיי נוצן די חלק פון די פסוק אלס א פרט צו דרש'ן דא פרט וכלל ופרט, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך כדאמר רבי אלעזר בן עזריה, לכתוב רחמנא להאי מחרצנים ועד זג גבי פרטי, למאי הלכתא כתביה בתר כלל, שמע מינה למידייניה בכלל ופרט, פשט ווייל טאמער באמת די תורה וואלט סך הכל געוואלט קומען לאזן הערן איין נקודה דא, אז מען דארף צוויי חרצנים מיט א זג, איז פארוואס האט די תורה געלייגט דעם צווייטן פרט נאכן כלל? די תורה וואלט געדארפט אריינפאקן מיט אלע אנדערע פרטים. איז פון דעם אז די תורה האט עס געלייגט נאכן כלל, איז פשט רבי אלעזר בן עזריה האלט מען קען לערנען דא ביידע, סיי מען קען עס דרש'נען אויף אן אופן פון פרט וכלל ופרט, און סיי מען קען עס נוצן פארן לימוד אז מען דארף צוויי חרצנים מיט א זג. איי פרעגט די גמרא, ואימא כוליה להכי דאתא, אויב אזוי אז מען האט מוכיח געווען אז די תורה האט געלייגט די ווערטער סוף כדי טאקע מ'זאל דרש'ן דא א פרט וכלל ופרט, איז אפשר קומט עס נאר פאר דעם? אפשר קומט עס נאר צו דרש'נען פרט וכלל ופרט? ווער געט דיך א רעכט צו דרש'ן דא אויכעט אז מ'דארף עסן צוויי חרצנים מיט א זג צ כדי צו קריגן מלקות? זאגט די גמרא ווייל אם כן לכתוב או שני חרצנים און שני זגים, או חרצן וזג, ווייל די לשון הפסוק שטימט נישט, פארוואס שטייט נישט שני חרצנים שני זגים, אדער חרצן וזג א לשון יחיד? למאי הלכתא כתב רחמנא מחרצנים ועד זג פארוואס שטייט דא סיי א לשון רבים סיי א לשון יחיד מחרצנים שטייט א לשון רבים? זג, שטייט א לשון יחיד, שמע מינה, פון דא איז רבי אלעזר בן עזריה מדייק אז מען קען דרש'ן דא ביידע ענינים, סיי למדרש ביה כלל ופרט, סיי פון דאס אז די תורה האט עס געלייגט נאכן כלל, זעהן מיר אז מען קען דא דרש'ן א פרט וכלל ופרט, ואיכא נמי למדרש ביה עד שיאכל שני חרצנים וזג, און אזוי אויך קען מען דא דרש'נען די לימוד פון רבי אלעזר בן עזריה פון אונזער משנה, אז מען דארף עסן צוויי חרצנים מיט א זג כדי צו קריגן מלקות. פרעגט יעצט די גמרא, ור' אלעזר דדריש מיעט וריבה, פרט וכלל ופרט מנא ליה, און ווי תוס' איז מסביר די קשיא אזוי, אונז האמיר דאך געזען אז רבי אלעזר דרש'נט די פסוקים פון נזיר מיט א מיעוט ריבוי, מ'איז מרבה אלעס חוץ פון הארטע צווייגלעך, יעצט וואס האט ער געטון מיטן צווייטן מיעוט? ער איז פטור געווארן פון דעם, ער האט עס גענוצט אויף די דרשה פון רבי אלעזר בן עזריה און ער האט געהאלטן מ'קען נאר איין זאך ארויסנעמען פון דעם מ'קען עס נישט נוצן אויף צוויי זאכן, און ממילא איז ער פטור געווארן פון דעם. איי פארוואס האט ער געדארפט פטור ווערן פון דעם? פארוואס האט ער עס נישט געקענט נוצן? פארוואס האט ער נישט געקענט דרש'נען מיעוט ריבוי מיעוט? האמיר געשמועסט. ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך דרשנ'ען מיעוט ריבוי מיעוט, און ממילא האט ער געהאט צוויי ברירות, אדער פטור ווערן פון דעם, און אז נישט וואלט ער געמוזט דרשנ'ען פרט וכלל ופרט, דאס איז אלץ מוכח פון דעם אז מען זעט אז ר' אלעזר איז פטור געווארן פון דעם ווייל טאמער נישט וואלט ער נישט געדארפט פטור ווערן פון דעם, און ממילא אז מען זעט דא אז מען מוז פטור ווערן פונעם צווייטן מיעוט ווייל אז נישט מוז מען דא דרשנ'ען פרט וכלל ופרט, פרעגט די גמרא ווי טרעפט מען טאקע פלעצער וואס ר' אלעזר דרש'נט פרט וכלל ופרט, פשט פשט פלעצער וואס ער ווערט נישט פטור פונעם צווייטן פרט און האט נישט קיין ברירה און מוז דרש'נען פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט, דאס איז די קשיא דא פון די גמרא און מיר'ן זעהן בהמשך די נעקסטע שיעור די תירוץ די גמרא ענטפערט.